פון די זאכן וואס אונז באמערקן זייער שטארק ווען אונז לערנען אין די סדרה איז ווי לאנג ס'נעמט יעדע זאך פון די אברהם אבינו, וויפיל צייט און וויפיל פסוקים ווערן אוועקגעגעבן פאר דעם, אונז האבן געלערנט פון אברהם, פון אדם, פון נח, פון צען דורות, ס'געווען גאנצע מענטשן, גאנצע דורות וואס שטייט וועגן זיי איין ווארט, איין ווארט איז שוין אסאך געזאגט. דא זענען אונז אנגעקומען צו אברהם, אלה תולדות תרח, ער האט געהאט דריי קינדער און אברהם, און יעדע זאך, נישט נאר ס'דא אוועקגעגעבן אסאך צייט פאר דעם אין די פסוק, נאר ס'נעמט טאקע אסאך צייט, און דאס הייבט אונז אן צו ווייזן וואסארא סארט וועלט איז דא, ווען מען הייבט אן צו קוקן צו פאוקעסן אויף א מענטש, צו פאוקעסן אויף איין משפחה. ס'זענען דא צוויי עיקר זאכן וואס די פסוק און די גאנצע סדרה צענעמט פון איין ווארט וואס האט געקענט שטיין פריער אלה תולדות און ער איז געבוירן און ער האט געבוירן א קינד ויולד אדם את שת און אזוי ווייטער איז ביי אברהם אבינו איז דאס א גאנצע מעשה אפשר פופצן פרקים אונז האבן שוין די צווייטע וואך וואס אונז גייען אין די פרשת אברהם אבינו און די גאנצע וואך גייט נאך אברהם אבינו נישט האבן קיין קינד און אפשר די גאנצע צייט דרייט זיך ארום דעם ויולד אברהם צו גייט ער האבן א קינד, מ'האט דאך די ערשטע זאך געזען הרן און שרי איז געווען א עקרה און ער איז שוין געגאנגען, די אייבערשטער האט אים שוין צוגעזאגט ואעשך לגוי גדול, ער איז אנגעקומען אין ארץ ישראל האט אים די אייבערשטער שוין צוגעזאגט ושמתי את זרעך כעפר הארץ, ס'איז שוין געווען די ברית בין הבתרים האט די אייבערשטער אים צוגעזאגט כה יהיה זרעך אזוי ווי די כוכבי השמים, און זי האט נאך אלץ נישט קיין קינדער, די קינדער דארפן דאך ירש'ן ארץ כנען. דאס איז נאך א גרויסע חלק פון וואס מען רעדט דא, די פריערדיגע דורות איז געשטאנען איין פסוק, ויהי מושבם זיי האבן געוואוינט דא און געגאנגען דארט, אבער אברהם אבינו גייט נעמען בעצם די גאנצע תורה, פון דא ביז ספר יהושע דרייט זיך ארום די שאלה פון וואו גייען די קינדער פון אברהם אבינו וואוינען, ווען גייען זיי באקומען זייער ארץ המובטחת, די ארץ כנען. אבער כדי אנצוקומען דארט דארף מען האבן קינדער, און כדי צו האבן קינדער דארף מען האבן א ווייב מיט וועמען צו האבן די קינדער, און אברהם האט געהאט א ווייב שרי. און זי האט נישט געהאט קיין קינדער, און מ'האט שוין געזען איין פרשה, א גאנצע פרשה ווי פרעה האט גענומען שרי', ס'הייסט דא גאנצע צרות פון שרי' אליינס, פרעה נעמט איר, קען אברהם אבינו נישט האבן קיין קינדער מיט איר, זי וועט בלייבן ביי פרעה, שפעטער גייט איר אבימלך נעמען, און אזוי ווייטער, נאך פראבלעמס וואס איז דא, און נאכדעם, יעצט האלט מען. ס'דארף זיין שלום בית צווישן אברהם און שרה אליינס כדי צו קענען האבן קינדער, דאס איז נאך א זאך, און אזעלכע פראבלעמען גייען אונז זעהן שפעטער אין די אנדערע אבות, פארשידענע פראבלעמען וואס זיי גייען האבן, יעדע קלייניקייט וואס ווען מען רעדט באופן כללי איז אלעס פארט אזוי געשמאק, איז א גאנצע מעשה. און אויב מען רעדט פון קינדער, איז נישט נאר געווען איין סארט קינד, ס'האט זיך אנגעהויבן א גאנצע זאך פון די ישמעאל וואס אונז לערנען היינט. אז ער איז אויכעט געווארן א גוי גדול און א גאנצע פרשיות פון אברהם ווי מיר דרייען זיך אביסל ביז די סוף די לעצטע פרשה פון וואס מען קען רופן ממש די קלאר די פרשה פון אברהם און איז אלה תולדות ישמעאל און דאס איז אוודאי אויכעט א זאך וואס קוקט פאראויס אין די גאנצע היסטאריע אז די תולדות ישמעאל קען אויכעט האבן א גאנצע זאך און ס'איז א חלק פון די מעשה מען קומט נישט גלייך אן צום דעם יצחק און די ערשטע זאך די ערשטע מעשה וואס איז די שורש פון אלע מעשות פון ישמעאל און יצחק איז די מעשה אז שרה האט געזאגט אז אפשר זאלסטו נעמען מיין שפחה, ואבנה גם אנכי ממנה, און דאס האט געבראכט די ערשטע זאך האט אויסגעפראצט א פייט צווישן אברהם און שרה, די רגע וואס שרה'ס שפחה איז געווארן מעוברת האט זי ותקל גבירתה בעיניה, און שרה האט געבלעימט אברהם, ס'איז שוין א טרי וועי פייט, ס'איז דא הגר, שרה, אברהם, זיי געבן זיך נישט קיין עצה. און מ'זעט זייער שיין אין די משא ומתן צווישן אברהם און שרה, בעצם שרה קומט אן, שׂרה קומט אויף מיט די איידיע אז מ'זאל נעמען הגר, נאכדעם ווען ס'געלונגט איר די איידיע צו גוט האט זי שוין חרטה, זי זאגט חמסי עליך, א זייער א שטארקע לשון, חמסי עליך ברוגז, אדער מיין כעס איז וועגן דיך. און אברהם אבינו ענטפערט איר, ער, הנה שפחתך בידך, ס'איז עפעס מיין איידיע געווען, ס'איז דאך געווען דיין איידיע, דו ווילסט א פראבלעם, נעם איר, ווארף איר אוועק. אוודאי אברהם האט געהאט רחמנות אויף איר אבער ער האט נישט געקענט. ס'דא שרה דא. זי איז די באס. דאס עפענט אונז צו א געוואלדיגע מעשה, די ערשטע מאל וואס עס שטייט אין דער תורה אז א מענטש האט גערעדט מיט א מלאך, געזען א מלאך, און הגר טרעפט א מלאך, און דער מלאך געבט איר די הבטחה, וואס זאגט איר די גאנצע מעשה, פון זי גייט האבן א זון, זי גייט הייסן ישמעאל, און זי גייט זיך מוזן א עצה געבן מיט די שרה, זי קען נישט אנטלויפן, שובי אל גברתך, וואס די טייטש, אזוי גייט די סדר הדברים, ס'דא שוועריקייטן אין דעם, און פון די שוועריקייטן, די זון גייט זיין אזא סארט זון וואס ער איז זיך מתגבר אויף אלע שוועריקייטן, כי שמע השם אל עניך, והיה פרא אדם ער גייט טאקע זיין א גרויסער גיבור און א שטיקל א ווילדער אזוי ווי פרא איז א ווילדע חיה, אבער על פני כ- ידו בכל ויד כל בו ער גייט האבן א געוויסע גבורה, אזוי ווי פון דעם איז ער געבוירן געווארן, און פון דעם קומען אונז אן, אזוי ווי רוב פרשות אין בראשית, צו א ציון, ס'איז געווארן א ציון לדורות פון דער מראה וואס הגר האט געזען, ותקרא שם יוד קיי ואו קיי הדובר אליה אתה אל ראי זי האט געגעבן די אייבערשטער א נייע נאמען ער האט זיך באוויזן צו איר דורך דעם מלאך און זי האט גערופן די פלאץ באר לחי ראי די פלאץ וואס עס ליגט נאך אלץ עד היום הזה הנה בין קדש ובין ברד ווער ס'טרעפט די באר לחי ראי דערמאנט זיך און ער זעהט די מעשה וואס איז געשעהן צווישן הגר און שרה און די מלאך.